שלום וברכה צו א משה מאיר, און אונז גייען מיר פרובירן היינט פארענטפערן א שטיקל סתירה בנוגע צוויי לכאורה קעגנגעזעצטע נייעסן וואס קומען ארויס פון קאליפארניע. קאליפארניע איז אין די לעצטע תקופה, שוין א לענגערע צייט, אין די נייעס אז ס'ווערט געפלאגט פון א טרוקעניש, מ'רעדט פון אן ערנסטע טרוקעניש, א רעקארד שווערע טרוקעניש וואס לויט ווי מאנכע זאגן איז עס די ערגסטע אין די לעצטע טויזנט יאר. יא ס'דא אזא אפילו אזא יש אומרים. דאס איז איין שטיקל נייעס. נאכדעם האמיר א נייעס אז קאליפארניע איז באטראפן געווארן פון שווערע פארפלייצונגען. גאסן ווערן ממש פארשוועמט, געווענליכע פלעצער ווי קארס פארן און מענטשן שפאצירן זעהן יעצט אויס מער ווי טײַכן, װאָס שטראָמען מיט אַ סך װאַסער, ברױזן, שלעפּן מיט זיך זאַכן. סאָ קאַליפֿאָרניע האָט באַקומען אַ שפֿע, צו אַ גרױסע שפֿע פֿון רעגן, אָבער קאַליפֿאָרניע פּלאָגט זיך מיט אַן ערנסטע טרוקעניש, האיך יתקיימו שניהם. אין אַנדערע װערטער, פֿאַר װאָס קאליפארניע וואס באקומט צו יעדע שטיק צייט הערט מען אז קאליפארניע באקומט פארפלייצונגען, ס'מאבלט, און פון די אנדערע זייט האלט מען אין איין הערן אז קאליפארניע פלאגט זיך מיט א טרוקעניש, א רעקארד טרוקעניש גאר. וואס איז פשט דערפון? סאו די תירוץ דערויף ליגט אין דעם אופן וויאזוי קאליפארניע, פון וואו קאליפארניע נעמט די איר וואסער, די מקורות, די קוואלן פון ווי די שטאט נעמט וואסער סיי צו טרינקן און אויכעט צו באוואסערן די פעלדער. סאו די סטעיט פון קאליפארניע האט פיר עיקר פלעצער פון ווי די שטאט נעמט איר וואסער. די ערשטע איז פון דער ערד, פשוט די ערד איז טייטש אז ווען ס'קומט רעגן זאפט די ערד איין אין זיך וואסער, און ס'דא וואסער וואס גייען אויכעט אריין אין די אין די מין צומח, אין די ביימער, אין די געוויקסן, אין די גראז, און אין די פעלדער. איז א חלק פון די געברויך פון וואסער קומט טאקע וועגן אגריקולטור, וועגן פעלדער, מען פלאנצט די ביימער דארפן וואסער, א חלק פון די וואסער קומט פשוט, ס'רעגנט און די ערד זאפט עס איין, די ערד זאפט עס איין האט זי קודם א חלק פון די וואסער געברויכן וואס יעדע פלאץ דארף, יא יעצט רעדט מען דא פון קאליפארניע וואס קאליפארניע דארף, קומט פשוט פון די ערד, ס'רעגנט די ערד זאפט איין וואסער און ס'גייט אריין אין די ביימער און אין די גראז און אין די געוויקסן און די פלאנצן, דאס איז איינס. די צווייטע סאורס פאר וואסער פון קאליפארניע איז דורך די שניי וואס באדעקט די בערג שפיצן מיט וואס קאליפארניע איז ארומגענומען אין קאליפארניע ארום קאליפארניע די בערג זענען הויך ווי העכער עס איז אלץ קעלטער איז דורכאויס ווינטער שנייט, ס'בלייבט דארטן אזוי פארשנייט דורכאויס די ווינטער סעזאן קומט אן פרילינג זומער ווערט ווארעמער. די זון באַקט, די שנײ װערט צעלאָזט, עס רינט אַראָפּ, אָ, איז דאָ װאַסער. די דריטע פּלאַץ איז, רעזערװאַרס, אַז די פּלאַ, די שטאָט, אַזױ װי אַנדערע שטעט, האָבן אױסגעגראָבן ריזיגע אַזעלכע הײמיש-געמאַכטע, אָדער, נאַטירלעך, אַז ס'קומט אױס, אַז אַזױ די װעלט איז באַשאַפֿן געװאָרן צוזאַמען מיט זײ, מיט אַזעלכע טײַכן, א סך זענען הײמיש-געמאַכטע, ווי די וואסער איז אנגעשטעל וואסער פון ארום און ארום זאל אריינלויפן און דאס ווערט אוועקגעלייגט פון דארט נוצט מען צו צו באפרידיגן צוצושטעלן די וואסער געברויכן פון די סטעיט. די פערדע פלאץ איז קוואלן. קוואלן וואסער וואס געפינען זיך אונטער דער ערד און די קוואלן באקומען זייער וואסער אדער פון רעגן וואסער אויבן אדער פון אונטער די וואסער לויפן נאך פארשידענע שטראמען וואסער און זיי פילן זיך אן סאו בקיצור איז דא די ערד אליינס באקומט א חלק פון די וואסער געברויכן פון הימל, גראד, ס'רעגנט, די ערד ווערט אנגעטרונקן, די ביימער און די געוויקסן, די פלאנצן, פרוכט, וועדזשטעבעלס, גראז, טרונקן זיך אן פון די ערד, נאכדעם איז דא די בערג, די שניי, און די דריטע פלאץ איז רעזערווארס און די פערדע פלאץ איז קוואלן. אקעי, סאו די ערשטע פלאץ דאס איז אז די וואסער זאפט זיך איין אין דער ערד, און פון דער ערד באקומען, נעמען עס ווייטער די ביימער און פלאנצן, די פע-, די פעלדער און די ביימער און די גראז. סאו, די קאליפארניע ווערט דאך געפלאגט פון טרוקענישן. די וואסער וואס עס קומט יעצט אראפ איז, עס האט זיך אראפגעלאזט ווי מען זאגט א מבול, דורכאויס די קורצע תקופה וואס עס קומט אן די סעזאן. אבער סתם אזוי איז קאליפארניע געפלאגט פאר א לענגערע צייט פון ערנסטע טרוקענישן, כמעט נישט קיין רעגן. וואס געשעהט ווען די ערד באקומט נישט קיין רעגן? ס'ווערט פארהארטעוועט און צאמגעדריקט מער. יא, דאס ווייסט מען ביי ואני אין פרשת ויחי איז איינער פון די פשטים אויף בעוד כברת ארץ איז אז די ערד איז געווען געלעכערט. ס'ווערט געלעכערט מיינט ווייל ס'ווערט פארהארטעוועט. ס'ווערט ווייניגער בייגעדיג. ס'ווערט מער צאם קאנצענטרירט, צאמגעדריקט און ס'ווערט צעלעכערט. סאו וואס מיט אזא מין ערד געשענט איז אז ס'זאפט שווער איין וואסער אין זיך נאכדעם. פארהארטעוועטע, קאנצענטרירטע, צאמגעדריקטע ערד זאמד זאפט זייער שווערליך איין וואסער. און ווען ס'קומט יעצט אן אזא פלעש פלאד ווי יעצט, קלאצט זיך אראפ א מבול פון הימל, שטאטס דעם וואס די ערד זאל זיך לאזן אנטרינקען, איז אזוי ווי ס'קומט, די ערד איז דאך דארשטעריג, די ביימער, די געוויקסן זענען דארשטעריג, זיי דארפן וואסער, אבער זיי דארפן, זיי קענען עס נאר באקומען דורך דער ערד, פון די ווארצלען, די ערד איז אבער פארהארטעוועט, אנשטאטס איינזאפן די וואסער, בלייבט די וואסער ווייטער לויפן. סאו קומט אויס ממש ממש די דארשטיגע ערד, די פאקט וואס די ערד איז אזוי דארשטעריג, אזוי טרוקן, איז איינע פון די גורמים פארוואס ס'ווערן פארפלייצונגען. יעצט די צווייטע פלאץ, די שניי אויף די הויכע בערג. עס האט זיך אויסגעשטעלט א מציאות אז ס'איז געווען ווארעמער די לעצטע פאר ווינטערס, מ'רעדט אין אלגעמיין, אוודאי קענען זיך מאכן קאלטע טעג מיט אפילו רעקארד קאלטע טעמפרעטורן, אבער ווען מ'רעדט פון א ווארעמערע ווינטער מיינט מען אין דורכשניט, די דורכשניטליכע טעמפרעטור איז געווען העכער ווי ס'איז געווענטליך, און די תוצאה דערפון איז געווען אז א גרויס חלק פון די נאסקייט וואס קומט אראפ פון הימל פון די וואלקענעס אויף די בערג נארמאל אין די פארעם פון שניי איז יעצט געקומען אלס רעגן, מען רעדט דורכאויס די ווינטער חדשים דורכאויס די רעגן סעזאן, היות ס'איז נישט געקומען אלס שניי נאר אלס רעגן מיינט עס אז ס'קען זיך נישט האלטן שניי האלט זיך, אויב די וועטער, עס קומט שניי עס בלייבט קאלט בלייבט עס שניי, ווערט ווארעמער האסט דאך פלוצלינג טרעפסט זיך פלוצלינג מיט א מקור פון א פרישן מקור פון וואסער. אויב איז דא ווייניג שניי, פון רעגן האט מען נישט קיין סך, קענסט נאר וויפיל מען קען עס נוצן דארטן אויפן פלאץ, אבער ס'האלט זיך דאך נישט אויף שפעטער. מצד השני איז געווען איין ווינטער מיט אפאר יאר צוריק ווי עס האט דווקא געשנייט זייער אסאך, מער ווי נארמאל, אבער אויף דעם ארויף איז געקומען אויף אמאל אפאר הייסע טעג, אזא תקופה פון הויכע טעמפרעטורן, און די גאנצע שניי, אדער א ריזיגע חלק פון שניי, האט זיך צולאזט אויף אמאל, האט מען זיך געטראפן מיט די זעלבע תוצאות ווי ווען ס'וואלט ווען בכלל נישט געווען קיין שניי נאר רעגן, דאס הייסט וואס דו קענסט נוצן יעצט קענסטו נוצן און די איבעריגע איז פארפאלן. די דריטע מקור פון וואו קאליפארניע נעמט וואסער איז זענען די וואסער רעזערווארן. די וואסער רעזערווארן שטעלט צו א גרויסע חלק פון די וואסער געברויכן פון די סטעיט אוו קאליפארניע. די זאך איז נאר אז די וואסער רעזערווארן זענען געבויט געווארן פאר צוויי צוועקן, איינס, אוועקצולייגן וואסער צו צושטעלן די וואסער געברויכן אדער א חלק פון די וואסער געברויכן פון קאליפארניע. די צווייטע איז אז ווען ס'לאזט זיך אראפ אזא רעגן ווי יעצט, לאזט זיך אראפ אזא מבול, זאל די רעזערוואר דינען ווי אזא מין אפלויף פלאץ. ערגעץ דארף דאך וואסער גיין, מען וויל דאך, מען פרובירט דאך צו מינימיזירן די פארפלייצונגען, צו באגרעניצן די חרבנות וואס די שטראם וואסער קען מאכן, ממילא פרובירט מען עס צו דירעקטירן אז די וואסער זאל אריינלויפן אין א רעזערוואר, יא, עס איז אזוי ווי א אפלויף סיסטעם, אז שטאטס דעם וואס די וואסער זאל זיך איבערגיסן, ווען מען נעמט וואסער פון סינק, זיך אראפגיסן אויף די ערד, איז דא א אפלויף סיסטעם, ס'גייט אראפ אונטן, א פייפ, און ס'לויפט וואו ס'דארף גיין. יעצט היות די וואסער רעזערווארס האבן אויך די, האבן אויך די סערוויס וואס זיי שטעלן צו צו קענען ארייננעמען די איבערפלוס די איבערשפע פון וואסער אזוי ווי יעצט מיינט עס אז וואס געשענט יעצט די רעזערווארס ווערן פול און בלאטע מען דארף דאך לאזן ארויס וואסער פון דארטן איז דאס איז וואס קאליפארניע טוט יעצט ממש פאר די שטורם איז אנגעקומען האבן זיי געמ... די רעזערווארס זענען געווען זייער כמעט אזא כלל רעקארד נידריג גאר ווייניג וואסער, אבער ס'איז נישטא קיין ברירה ווי ארויסלאזן די וואסער, ווייל מען דארף מחליט זיין צווישן האבן מארגן צו טרינקן, אדער יעצט ראטעווען דאס לעבן, אדער ראטעווען די שטאט, ראטעווען די געגנט. איז במילא איז אפילו די די וואסער רעזערווארס וואס האבן צוויי פעולות וואס זענען זיך סותר, אפטמאל סותר איין דעם אנדערן, זענען זיך צוויי שונאים וואס דארפן וואוינען אין זעלבן צימער. פון איין זייט איך וויל דארטן אוועקלייגן וואסער, פון די אנדערע זייט העלפט מען ארויס פטור ווערן פונעם עודף פון וואסער וואס מאכט נאך חרבנות. די פערדע מקור פון וואסער. זענען די קוואלן אין דער ערד זענען אויכעט זייער זייער אויסגענוצט. קודם זענען זיי אויסגענוצט ווייל מען נוצט זיי. מען נוצט זיי ווייל ס'איז נישטא קיין אנדערע ברירה. די רעזערווארס זענען אויסגעטרוקנט. מען רעדט אן די יעצטיגע פלאדס, אן די יעצטיגע מבול. די רעזערווארס זענען אויסגעטרוקנט. ס'איז דא א מאנגל אין וואסער. ס'קומט נישט פון די בערג, פון די שניי. נו, פון ערגעץ דארף מען דאך נעמען צו טרינקען. פון ערגעץ דארפן די פארמערס נעמען אנצוטרינקן די פעלדער, איז ווענדט מען זיך צו די קוואלן, און מען נוצט און מען נוצט און מען נוצט, און מען נוצט דערפון מער וויפיל זיי האבן צוצושטעלן, ווייל א גרויס חלק פון די קוואלן, די וואסער פון זיי קומט ווייטער פון אויבן. עס קומט פון אויבן וואס די וואסער זאפט זיך איין אין דער ערד, און אזוי לויפן אונטער דער ערד פארשידענע אזעלכע כמו-אונטערערדישע טייכלעך, און ביז זיי טרעפן אזא פלאץ וואו זיי זאמלען זיך איין. איז היות ס'איז דא א מאנגל אין וואסער קודם קומט דארטן אן ווייניגער וואסער און נאכדעם דאס וואסער וואס איז יא דא ווערט איבערגענוצט ס'הייסט מ'נוצט עס מער ווי די וויפיל ס'איז דא וויפיל ס' וויפיל ס'האט צייט זיך צוריק אנצופילן און פלאס לייגן צו ענווייראמענטעליסטן אז די פאקט וואס אזויפיל פון קאליפארניע איז געווארן באדעקט מיט פעך מיט הייזער מיט צעמענט יא ס'האט געדעכט ב ס'איז דא אפאר געדעכט באוואוינטע שטעט דאס מאכט אויכעט שווערער פארן וואסער אנצוקומען אונטן. דאס איז סיי וואסער וואס וואלט ווען געקענט סתם איינגעזאפט ווערן אין דער ערד און קומט נישט אן, און סיי וואסער וואס וואלטן געטראפן זייערע פלעצער, זייערע שפאלטנס פון וואו אריינצוגיין טיפער און אראפרינען ביז די אונטערערדישע וואסער רעזערווארס. א גרויסע חלק פון דעם באווייזט נישט דורכצוגיין די ערד אפילו אין די בעסטע צייטן, אפילו אונטער די בעסטע אומשטענדן, וועגן קאליפארניע איז ווי א שטיק סעמענט, א שטיק פעך, א שטיק סעמענט, על כל פנים גרויסע חלקים דערפון. סאו די אונטערשטע שורה איז מער רעזערווארס, גרעסערע רעזערווארס, מען רעדט רעזערווארס אזעלכע לעיקס אויף דער ערד, איך מיין אין דער ערד אבער נישט אונטער דער ערד, וואלטן לכאורה קעיר גענומען פון א היפשע חלק פונעם פראבלעם. אבער די מעשה איז אז די יעצטיגע אינפראסטראקטשער ווי ס'איז באשר הוא שם איז געבויט געווארן אין א תקופה ווען מ'האט געקוקט אויף רעגנס וואס קומען נארמאל געהעריג וויפיל ס'פעלט זיך אויס און פון צייט צו צייט געט א לאז זיך אראפ א מבול אויף דעם אופן האט מען עס אויסגעשטעלט אז די אינפראסטראקטשער וויאזוי ס'איז, וויפיל רעזערווארס ס'איז דא, ווי גרויס זיי זענען, וועט שטימען. מ'האט אוודאי גענומען אין חשבון אויך די שניי אויף די בערג און אלע אנדערע זאכן, אבער ס'איז זייער שווער ווען עפעס גייט ראנג, ווען עפעס ווערט צעשאקלט אין א סיסטעם, א סיסטעם וואס אזויפיל זאכן זענען אזוי אנגעוויזן איינער פון אנדערן, ס'באשטייט פון אפאר חלקים אויף א גרויסן פארנעם, און איינס איז אנגעוויזן אויף די אנדערע, און א שאקל ביי איינס צעשאקלט דעם גאנצן סיסטעם, ס'איז זייער שווער פאראויס צו קוקן, פאראויס צו רעכענען, און אויפקומען מיט א מהלך וויאזוי צו דאס אדרעסירן פאר מען טרעפט זיך ממש מיטן אייגנטליכן פראבלעם, אזוי ווי יעצט. ס'איז זייער שווער אויסצורעכענען אז ס'וועט זיין א טריקעניש, די. ענווייראמענטעליסטן באשולדיגן אבער די קליימעט טשעינדזש אז דאס צופאטשקעט די באלאנס פון די וועטער פון די קלימאט. קודם אין אלגעמיין ווערט ווארעמער און אויכעט אז די וועטער ווערט משוגע. יא עס פון איין זייט רעגנט נישט און נאכדעם געט זיך א לאז אראפ א מבול וואס ציט זיך לענגער ווי נארמאל. פאר אזא מין היכי תמצא נישט קיין חילוק ווער ס'איז שולדיג און, אדער וואס איז שולדיג צו עימיצער איז בכלל שולדיג, אבער דאס איז די מציאות, די מציאות הדברים איז אז בדרך כלל איז ווארעמער, און בדרך כלל רעגנט ווייניגער, און בדרך כלל קומען פלוצלינג אזעלכע מבול'ס ווי יעצט, און ס'מאכט זיך אויכעט אפטער אין דורכשניט ווי ס'פלעגט זיך אמאל מאכן, מיט אזא מין מצב, מיט אזא מין היכי תמצא איז די סטעיט נישט צוגעגרייט. איז דערפאר טרעפט מען זיך מיט אזעלכע אומשטענדן אז פון איין זייט איז דא א שטארקע היסטארישע רעקארד טרוקעניש, פון די אנדערע זייט רעגנט מיט היסטארישע אויף היסטאריש גרויסן פארנעם, מבול'ט קומט זייער אסאך רעגן, סאך מער ווי געווענטליך, אבער נישט נאר וואס דאס מאכט נישט בעסער, ס'העלפט נישט לגבי די טרוקעניש, לגבי די וואסער מאנגל, נאר ס'ברענגט גאר פרישע פראבלעמען פון פארפלייצונגען, און א גרויס חלק פון די, א היפשע חלק פון די פארפלייצונגען איז א תוצאה פון דעם וואס ס'איז פארדעם געווען טרוקן, ווי געזאגט למשל מיט די ערד וואס איז לכבוד דעם פארהארטעוועט און טרוקן זאפט נישט איין דאס וואסער, אז סיי די ערד דער דארשט פון די ערד ווערט נישט געשטילט מיט די רעגנס, און אויך אז ס'ברענגט דווקא פארפלייצונגען טאקע ווייל די ערד וואס וואלט נארמאלערהייט איינגעזאפט אין זיך א חלק פון די וואסער נעמט עס נישט אריין אין זיך און ס'לויפט ווייטער און ס'מאכט זיך פון דעם פארפלייצונגען. יא, ס'איז א געוויסע בחינה ווי הגפן יתן פריה אבל היין ביוקר. ברכה און הצלחה.